ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל"א, עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן.
תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, סוכה גזולה, די סוכה איז א געגאזלטע. די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס מען מיינט סוכה גזולה, והמסכך ברשות הרבים, ער מאכט די סוכה אין רשות הרבים, רשות הרבים איז אויך איז ער באגאזלט דעם רבים ווייל אין רשות הרבים מעג יעדערער גיין שטיין אבער דארט איז נאר א ארט מענטשן זאלן דארט דורך גיין אבער נישט מענטשן זאלן דארט אויפבויען א בילדינג רבי אליעזר פוסל רבי אליעזר פסלט ער זאגט איך בין נישט יוצא די מצוה וחכמים מכשירים און די חכמים זאגן אז די סוכה איז כשר. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, מחלוקת, ווען איז די מחלוקת, ווען האלט רבי אליעזר אז סוכה גזולה איז פסול, בשתוקף את חברו, ער נעמט אן זיין חבר מיט כח, והוציאו מסוכתו, און ער נעמט אים ארויס פון די סוכה וואס זיין חבר האט אויפגעבויט, ראובן האט אויפגעבויט פאר זיך א סוכה, קומט צו גיין שמעון, און ער ווארפט ארויס ראובן'ן פון דער סוכה, און ער וויל מקיים זיין שמעון דארט די מצוה פון סוכה. ורב לעזר לטעמיה, רב לעזר גייט לויט זיין טעם. דאמר וואס ער זאגט, אין אדם יוצא ידי חובתו, א מענטש איז נישט יוצא זיין חוב בסוכותו של חברו, אין די סוכה פון זיין חבר רב לעזער האלט אזוי ווי עס איז דא א דין פון לכם עס דארף זיין דיין זאך ביי א אתרוג די זעלבע זאך ביי א סוכה מוז עס זיין מיין סוכה לויט רב לעזער'ן איז א סוכה שאולה א סוכה וואס יענער האט מיר געגעבן רשות איך זאל דארט אריין גיין אין די סוכה בין איך אויך נישט יוצא ווייל ער לערנט אז די סוכה דארף זיין מיין סוכה איז די זאך אזוי. אי קרקע נגזלת. אויב מיר ווילן זאָגן אַז ס'דאָ אויף די אויף דער ערד אַ דין גזל, אַזוי ווי אַלע מטלטלים שטייט עס בחזקת הגזלן, איז ביי קרקע אויך אַזוי אָט דער דין. סוכה גזולה היא, איז די סוכה א געגאזלטע סוכה, און רבי אליעזר טייטשט דאך תעשה לך אז זאלסט מאכן די סוכה לך משלך פון דיין פארמעגן, נישט קיין געגאזלטע און נישט קיין געבארגטע. און פאקטיש האלט טאקע רבי אליעזר אז סוכה.

שטייט דאך די סוכה אין דעם רשות פון דעם נגזל, איז זאל טאקע זיין קיין גזלן הייסט ער נישט, אבער זיינע איז דאך עס נישט, ס'באלאנגט דאך נאך צי דעם בעל הבית, איז עס סוכה שאולה, איז ממה נפשך נישט גוט לויט רבי אליעזר, ורבנן לטעמייהו, און די רבנן גייען לויט זייער טעם, דאמרי וואס די חכמים זאגן אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, די חכמים זאגן אז א מענטש איז יוצא מיט א סוכה וואס איז נישט זיינע, א אויב די סוכה איז שאולה, א געבארגטע, איז מען יוצא. וקרקע אינה נגזלת, און די רבנן לערנען אויך אז קרקע ווערט נישט געגזל'ט. ממילא די קרקע ווערט נישט געגזלט, וסוכה שאולה היא, איז דאך דיע סוכה נישט קיין געגזלטע נאר א געבארגטע, ווייל איך זאג דאך קרקע אינה נגזלת, שטייט דאך נישט די קרקע אין דעם רשות פין דעם גזלן, נאר אין דעם רשות פין דעם ערשטן בעל הבית, ס'איז א געבארגטע סוכה, און א געבארגטע סוכה איז לויט די רבנן גוט. אבל אבער. אז ס'איז נישט געווען אזא מין פאל ער האט ארויסגעווארפן דעם חבר פון סוכה, נאר גזל עצים, ער האט געגזלט האלץ וסיכך בהם, און מיט דיע האלץ האט ער געמאכט דעם סכך, דעמאלט הייסט עס נישט קיין סוכה גזולה, און עס הייסט נישט קיין סוכה שאולה, נאר ער איז מיט דער סוכה יא יוצא, פארוואס? אין לו אלא דמי עצים. ווייל, ער דארף נישט באצאלן נאר דעם בעל הבית געלט פאר די האלץ, אבער דיע האלץ האט ער קונה געווען. מיט וועלכן קנין האט ער עס קונה געווען? איינמאל שינוי מעשה, פריער איז דאס געווען האלץ יעצט איז דאס געווארן סכך, אדער שינוי השם, פריער האט עס געהייסן עצים יעצט הייסט עס סכך. א דריטע זאך זאגט דער רשי האט ער עס קונה געווען וועגן תקנת השבים. ס'דא א דין ווען איינער האט געגזלט א זאך און ער האט דאס איינגעבויט ביי זיך אין הויז ווען ער וויל טון תשובה אפילו דאס איז לפני יאוש, און לפני יאוש האט מען דאך נאך נישט קונה געווען די זאך, דאך האבן די חכמים געזאגט א תקנה כדי ס'זאל זיין לייכטער פאר די מענטש צו טון תשובה אז ער מוז נישט אויפברעכן די בנין און ארויסנעמען פון דארטן די זאך, נאר ער קען באצאלן די געלט פון די זאך, דעריבער גזל עצים וסיכך בהן, דארף ער דאך נאר באצאלן די געלט פון די זאך, אבער די זאך אליין האט ער דאך קונה געווען, דעריבער איז ער מיט דעם אויך יוצא. ממאי? פון וואנעט ווייסן מיר אז די מחלוקת איז.

און עס ווערט דערמאנט המסכך ברשות הרבים, מה רשות הרבים קרקע לאו דידיה הוא, ביי מסכך ברשות הרבים רעדט זיך אז די ערד איז נישט געווען זיינע, סוכה נמי, דאס וואס שטייט דער דין ביי סוכה גזולה, לאו קרקע דידיה הוא, איז דאס נישט זיין ערד, און אויב דאס איז נישט זיין ערד, איז די רבנן לערנען קרקע אינה נגזלת אז אויב מ'האט געגזל'ט די ערד שטייט עס נישט ברשות פון גזלן נאר אין דעם רשות פון ערשטן בעל בית, ווערט דאס אנגערופן סוכה שאולה, און א געבארגטע סוכה לערנען די רבנן מ'איז יוצא, און לויט רב לעזער ממה נפשך, האלט ער קרקע נגזלת איז עס סוכה גזולה, און סוכה גזולה איז מען דאך נישט יוצא. האלט ער קרקע אינה נגזלת, איז עס דאך סוכה שאולה, א געבארגטע סוכה, און ער זאגט תעשה לך אז די סוכה דארף זיין לך, וואס איז טייטש לך? ס'זאל זיין פון דיין פארמעגן אבער נישט געבארגט פון יענעם. לויט רב לעזער'ן איז נישט געווען דער סדר ווי ס'איז היינט, איינער בויט א סוכה און אנדערע מענטשן קומען אריין אין סוכה עסן, דער טוט צו בארגן, דאס איז נישט גוט לויט רב לעזער'ן. יעדערער מוז האבן געמאכט א סוכה פאר זיך. רש"י והמסכך ברשות הרבים, הא נמי דסוכת גזל הרבים מען האט באגאזלט דעם רבים. מחלוקת, הא דפסל רב אלעזר ווען טוט רב אלעזר פסל'ען? כגון שתוקף את חברו בחזקה, ער האט אנגעכאפט זיין חבר מיט כח, והוציאו ער האט אים ארויסגענומען מסוכתו פון זיין סוכה, הבנויה וואס איז געבויט בקרקעו של נגזל אין די פעלד פון נגזל, וכל המחובר לקרקע, די סוכה וואס איז באהאפטן צו דער ערד, הרי הוא כקרקע, האט עס דעם זעלבן דין ווי די ערד. ורב לעזר לטעמיה דאמר וואס רב לעזער לערנט, סוכה שאולה, אז די סוכה איז א געבארגטע, אין יוצאין בה, איז מען מיט דעם נישט יוצא. אזוי לערנט רב לייזער בפרק הישן אין צווייטן פרק פון מסכת סוכה, הלכך דריבה, ממה נפשך זו פסולה, איז דאך די סוכה וואס מ'האט ארויסגעווארפן זיין חבר פון סוכה און ער גייט אריין, וויאזוי דו לערנסט איז זי פסול. אי קרקע נגזלת, כלומר, אם יש על הקרקע, אויב ס'דא אויף דער ערד, תורת גזל, א דין פון גזל,

ואי אינה נגזלת, און אויב די ערד ווערט נישט געגאזלט, וכל הימים ברשות בעליו היא, שטענדיג שטייט די סוכה אין דעם רשות פון דעם בעל הבית, הויא לה שאולה איז דאך א געבארגטע סוכה, ופלוגתא היא בהגוזל, עס איז דא א מחלוקת אין פרק הגוזל, איכא למאן דאמר אנדערע לערנען קרקע נגזלת, דדריש ער דרשנ'ט ריבוי ומיעוט, ואיכא למאן דאמר אנדערע לערנען קרקע אינה נגזלת,

די רבנן הוא דאמרי בפרק הגוזל די רבנן זאגן אין פרק הגוזל דקרקע אינה נגזלת א ערד ווערט נישט געגזלט ופליגי עליה דרב לעזער נמי בהא זיי קריגן אויף רב לעזערן אויך מיט דער זאך דגזילת קרקע צי ערד ווערט געגזלט הילכך דעריבער שאולה איז א געבארגטע סוכה איז דא רשי שווער געווען א קשיא רב לעזער האלט דאך קרקע נגזלת.

והוא הדין נמי אין אמת'ן דעם זעלבן דין, דהוה לרב נחמן למימר, רב נחמן האט געקאנט זאגן דרב לעזער לטעמיה, רב לעזער גייט נאך זיין טעם, דאמר בהגוזל, וואס רב לעזער האלט אין הגוזל גאר קרקע נגזלת, ער לערנט דאך אזוי קרקע נגזלת וסוכה גזולה היא, ס'איז א געגאזלטע סוכה. דמייאשי בעלים מינה, דער בעל הבית איז זיך מייאש כשאר מטלטלין.

הוה משמע וואלט אויסגעוויזן דמודה רב לעזער בשאולה אז רב לעזער זאגט פארוואס טויג נישט דיע סוכה ווייל ס'א געגאזלטע, וואלט איך געקאנט מיינען אז ס'איז א געבארגטע סוכה איז גוט. ואנן קים לן בהישן און מיר ווייסן אז אין פרק הישן אז רב לעזער לערנט דבשאולה פוסל נישט בלויז ביי געגאזלטע טוט פסל'ן רב לעזער נאר אויך ביי געבארגטע. הילכך אמר רב נחמן ממה נפשך, דעריבער זאגט ער ממה נפשך כלומר, נישט ווייל איך ווייס נישט וואס רב לעזער האלט, איך ווייס אז רב לעזער האלט קרקע נגזלת איז די סוכה גזולה, נאר ער זאגט אזוי, אי נמי הוה סבירא ליה לרב לעזער, אפילו ווען רב לעזער זאל לערנען קרקע אינה נגזלת,

ס'געווען א אלטע פרוי וואס די קנעכט פון ריש גלותא האבן פון איר צוגעגנבעט האלץ, און דיע האלץ האבן זיי געלייגט סכך אויף דער סוכה. דאתאי לקמיה דרב נחמן, דיע סבתא איז געקומען פאר רב נחמנ'ן אמרה ליה, זי האט געזאגט צו אים ריש גלותא, ריש גלותא ווערט אנגערופן ראש הגלות,

זיצן אין א געגאזלטע סוכה, דער סכך פון דער סוכה איז געווארן געגאזלט פון מיר. צווחה, זי האט געשריגן מען זאל איר צוריקגעבן די האלץ, מען זאל אראפנעמען דעם סכך און איר צוריקגעבן, ולא אשגח בה ר' נחמן, ר' נחמן האט אויף איר נישט געקוקט. ער האט איר נישט צוריק געגעבן דעם סכך. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו רב נחמנ'ן, איתתא, א פרוי, דהוה ליה לאבוהא, וואס איז געוועזן צו איר טאטן, אברהם ווערט דאך אנגערופן אברהם אבינו, האט ער געהאט תלת מאה ותמני סרי עבדי, דריי הונדערט און אכצן קנעכט, אין פסוק ווערט דאך דערמאנט אז ילידי ביתו איז געווען שמונה עשר ושלוש מאות, צווחא קמייכו, זי שרייט פאר אייך, ולא אשגחיתו בה, און איר טוט נישט קוקן אויף איר. אמר להו רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט צו זיי, פעיתא היא דא, זי איז א שרייערין, זי איז נישט גערעכט, מען דארף איר נישט צוריקגעבן די סכך אליין, די האלץ אליין וואס מען האט געגזלט, ואין לה, מען דארף איר נישט צוריקגעבן אלא דמי עצים בלבד, נאר די ווערט וויפיל ס'ווערט די געלט, ווייל ס'דא א תקנה פון די חכמים, אויב איינער האט געגזלט א ביעם און ער האט דאס אריינגעבויט אין א בנין, אפילו דער בעל הבית האט זיך נישט מייאש געווען, דארף דער גזלן נישט צוברעכן די הויז און ארויסנעמען דעם ביעם, נאר ער דארף צוריקגעבן די ווערט פון דעם, ער מוז נעמען די געלט. דאס רופט זיך אן תקנת מריש. פארוואס האט מען דאס מתקן געווען? מפני תקנת השבים, אז מענטשן זאל זיין לייכטער צו טון תשובה. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, האי כשורא דמטללתא, א באלקן וואס מען האט אים אריינגעבויט אין דער סוכה, דגזולה, דער באלקן איז א געגזלטער, עבדי ליה רבנן תקנתא, האבן די רבנן געמאכט א תקנה אז מען מוז נישט צוריקגעבן דעם באלקן, מען מוז נישט צוריקגעבן דעם ביעם אליין, נאר מען קען צוריקגעבן געלט, משום תקנת מריש. וועגן די תקנה פון וואס רופט זיך אן תקנת מריש, איך זאג נישט, ס'איז דאך נישט פארבינדען קבוע, ס'איז דאך נאר געווארן געמאכט אויף זיבן טעג, דער שאדן איז א קליינע, זאג איך נישט אזוי, נאר מיר זאגן אז ביי סוכה גייט אויכעט אן די תקנת מריש, פרעגט די גמרא. פשיטא, א זיכערע זאך אז ס'גייט אן ביי א סוכה תקנת מריש, מאי שנא מעצים וואס איז אנדערש פון די האלץ וואס מ'האט געלייגט אויפן סכך, האבן מיר דאך פריער געזאגט אז גזל עצים וסיכך בהן אין לו אלא דמים, וואס איז די חילוק צו מ'האט דאס געלייגט אויבן אויפן סכך צו מ'האט דאס אריינגעבויט אין די ווענט פון די סוכה? זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין זיכערע זאך, רבינא דארף מען עס דערציילן, ווייל פון דעם דין וואס מיר האבן פריער געלערנט גזל עצים וסיכך בהם אין לו אלא דמים, וואלט איך נישט געוואוסט דעם דין פון א באלקן. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען עצים שכיחי. האלץ אויף סכך איז לייכט צו קריגן צו קויפן, דעריבער האבן די חכמים געזאגט, ער מוז נישט צוריקגעבן דעם סכך, נאר ער גיט צוריק געלט דעם נגזל, ווייל דער נגזל איז דאך זייער לייכט, ער קען גיין און קריגן, אזוי האט צו זאגן, אנדערע האלץ און קויפן. אבל הא. אבער א באלקן לא שכיחא איז דאך נישט אזוי שכיח מען זאל עס גיין קויפן, און דא האנדלט זיך דאך ביי וואס מען האט עס אריינגעבויט אין א סוכה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא אז דא זאל נישט אנגיין די תקנת מריש, אז די תקנה גייט נאר אן דעמאלט ווען איך מאך ניט שווער פאר דעם נגזל, ווען עס האנדלט זיך וועגן האלץ וואס מען האט צו געמאכט סכך, זאגן מיר דער נגזל האט נישט קיין גרויסן פראבלעם וועט ער ארויסגיין ער וועט קויפן, אבער דא וואלט איך געוואלט מיינען נישט אזוי, קא משמע לן האט מיר רבינא געדארפן דערציילן אז כשורא דמטללתא דגזולה איז אויך דא די זעלבע תקנה אז מען דארף נישט צוריקגעבן די זאך נאר מען קען צוריקגעבן די געלט הני מילי דאס איז גערעדט געווארן בגו שבעה אז אין די זיבן טעג פון סוכות אויב ער דארף באצאלן דעם נגזל זאגן מיר גיט ער צוריק די געלט נישט דעם באלקן אבל לבתר שבעה אויב ס'איז שוין דורכגעגאנגען זיבן טעג פון סוכות, דעמאלט דארף מען דאך שוין צענעמען די סוכה סייווי, איז דאך נישטא קיין שום שאדן פאר דעם גזלן, הדר בעיניה, דארף מען צוריקגעבן די זאך אזוי ווי די זאך איז. דארט איז נישט דא די תקנת מריש, ואי חבריה בטינא, אויב ער האט עס באהאפטן מיט ליים. די סוכה האט ער צוגעקלעבט ווי געהעריג עס מיט טיט, איז דאך שוין א סימן אז ער וויל דאס זאל זיין א בנין קבוע, ואפילו לאחר שבעה נמי, אפילו עס איז דורכגעגאנגען די זיבן טעג פון סוכות, יהיב ליה דמי, איז ער אויך נישט מחויב צו ברעכן די סוכה און ארויסנעמען פון דארטן דעם באלקן, נאר דער נגזל מוז נעמען געלט. רש"י. ההיא סבתא. דגזלו ממנה, וואס מ'האט פון איר געגזל'ט עבדי ריש גלותא, די קנעכט פון ריש גלותא עצים, האלץ, וסיככו בהם, מיט דיע האלץ האבן זיי געמאכט סכך. צווחה, צווחה, זי האט געשריגן להחזיר לה עצים עצמן, זי האט געשריגן מ'זאל איר צוריק געבן די האלץ אליין, אבער מ'האט געוואלט איר נאר צוריק געבן די געלט פון די זאך, די ווערט פון די האלץ. לאבוהא, לאברהם אבינו, צו אברהם אבינו ילידי ביתו וואס זענען געבוירן געווארן ביי אים אין הויז דארט קנעכט, איז געווען שמונה עשר ושלוש מאות, דרײַ הונדערט און אַכצן, פעיתא, קולנית היא זו, זי איז א שרייער, פארוואס ער זי האט נישט אלא דמי עצים, נאר די ווערט פון די האלץ, דתקנת חכמים היא זו, דאס א תקנה פון די חכמים,

ולא חייבוהו, די חכמים האבן אים נישט מחייב געווען לקעקע את בנינו, אז דער גזלן זאל דארפן צוברעכן דעם בנין, האבן די חכמים נישט אים דאס מחייב געווען, פארוואס? מפני תקנת השבים, צוליב די תקנה פון די וואס ס'טוהן תשובה, במסכת גיטין, כדי ס'זאל זיין לייכטער פאר די מענטשן, צו טוהן תשובה, אז איך וועל זאגן ער מוז צוברעכן די הויז וועט ער נישט וועלן טוהן תשובה, ער וועט דאך האבן פון דעם אסאך שאדן. עבדי רבנן תקנתא, די רבנים האבן געמאכט א תקנה ליטול דמיו. רבינא האט געזאגט ביי א באלקן האט מען געמאכט די תקנה, ווען מען האט איינגעבויט דעם באלקן אין סוכה האט מען געמאכט די תקנה צו נעמען די געלט, מפני תקנת מריש ולא אמרינן און מיר זאגן נישט אין כאן הפסד מרובה, ס'איז דא נישט דא קיין גרויסער שאדן, ויסתור סוכתו און ער מוז צונעמען די סוכה, דמצוה. דאס וואס ער דארף זיצן אין דעם מקיים זיין די מצוה משוי ליה כל שבעה, מאכט עס אלע זיבן טעג כבנין קבע, ווי א בנין קבע. פשיטא, די גמרא פרעגט וואס דערציילט מיר רבינא, ס'איז דאך זיכער דער דין, מאי שנא מעצים? וואס איז די חילוק מ'האט איינגעבויט א באלקן אין די וואנט פון סוכה פון האלץ וואס מ'האט צוגעדעקט דעם סכך? דאמרן לעיל, מיר זאגן דאך פריער ביי האלץ וואס מ'האט עס געמאכט סכך, גזל עצים, אז מ'האט געגזל'ט האלץ, וסיכך בהן, און מ'האט מיט זיי געמאכט סכך, אין לו אלא דמים, דארף ער באצאלן נאר די געלט, נישט די זאך. זאגט די גמרא, רבינא דארף מען דערציילן, ווען נישט רבינא וואלט איך נישט געוויסט דעם דין, איך וואלט געזאגט אזוי, עצים שכיחי, עצים שכיחי לקנות בדמים, צו קויפן פאר געלט, שיתן לו זה, וואס דער וועט געבן, הילכך דעריבער, משום תקנת השבים, צוליב דער תקנה פון די וואס זיי טוען תשובה, לא אטרחוהו לגוזל, האט מען נישט. באמיט דעם וואס האט געגזלט, פארוואס דנגזל מצי מיטרח ומיזבן, ווייל דער נגזל קען דאך לייכט גיין קויפן, ס'איז לייכט צו קריגן, אבער א באלקן וואס איז שווער צו קריגן, וואלט איך געוואלט מיינען, וואו האט איך עס איינגעבויט אין סוכה נישט אין א בנין, וואלט איך געוואלט מיינען אז ער מוז צוריקגעבן דעם באלקן, דערציילט מיר דעריבער רבינא.

אז יבש איז אויכעט כשר. אויף וועלכעס גייט עס ארויף? אויף וועלכן פון די ד' מינים גייט עס ארויף? וועל מיר באלד זעהן ווייטער אין גמרא וועם די מחלוקת איז. צו די מחלוקת איז נאר ביי לולב אדער די מחלוקת איז ביי אתרוג אויכעט. דער אויספיר פון גמרא איז אז רבי יהודה האלט א אתרוג דארף אויכעט ניט זיין קיין הדר, ווייל ער טייטשט דאס ווארט הדר, הדר באילנו משנה לשנה, די הדר איז נישט מיינט מען מיט א פתח, איך זאל וויסן אז מען מיינט א אתרוג הדר באילנו משנה לשנה, אדער ווי אנדערע טייטשן פון לשון דיר. אזוי ווי אין א דיר פון בהמות איז דא בהמות פון פרידיגן יאר פון דעם יאר, אזוי מיינט מען א בוים וואס אויף דעם בוים איז דא פרוכטן פון פרידיגן יאר פון דעם יאר, דאס איז אתרוג, אדער ס'איז א לשון פון וואסער, על כל מים, ווייל א אתרוג וואקסט דאך אויף רעגן וואסער אויך, מען טוט באוואסערן אויכעט. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. יבש, אז ס'איז טרוקן, פסול, איז פסול. ס'שטייט נישט אין דער ברייתא דערמאנט ביי וואס עס רעדט זיך. צי עס רעדט זיך ביי דעם אתרוג צי ביי דעם לולב, שטייט נאר די צוויי ווערטער יבש פסול ר' יהודה מכשיר, אויב ס'איז יבש איז ר' יהודה מכשיר. אמר רבא, האט רבא געזאגט מחלוקת בלולב, די מחלוקת איז נאר ביי א לולב. דאס הייסט, ביי א אתרוג האלטן אלע עס דארף זיין הדר, ווייל אזוי שטייט דאך אין די תורה, פרי עץ, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הודר. נאר די מחלוקת איז ביי א לולב, די רבנן סברי, די רבנן לערנען, מקשינן לולב לאתרוג, מיר גלייכן צו לולב צו אתרוג. מה אתרוג בעי הדר, אזוי ווי אתרוג דארף דאך זיין שיין, ווייל עס שטייט דאך אין די תורה פרי עץ הדר, אף לולב בעי הדר, דארף דער לולב אויך זיין שיין. ורב יהודה סבר, און רב יהודה לערנט, לא מקשינן לולב לאתרוג, איך גלייך נישט צו לולב צו אתרוג. רש"י איז דא מסביר אז רב יהודה לערנט. ס'איז דאך דא שלש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, דרייצן וועגן, דרייצן מידות וואס דורך דיע וועגן קען מען אפלערנען הלכות, איז איינס פון דיע איז דאך א היקש וואס איך טו צוגלייכן איינס צום אנדערן, לערנט רבי יהודה אז מ'קען נישט דרש'ענען א היקש פון זיך אליין, עס דארף זיין. דווקא מקובל פון זיין רבי'ן. דווקא א קל וחומר קען מען אליין דרש'ענען, אבער די אנדערע מדות מוז זיין מקובל מרבו. תוספות קריגט אויף דעם, און תוספות זאגט אז אלעס קען מען אליין דרש'ענען, אחוץ א גזירה שווה קען מען נישט אליין דרש'ענען. נאר דא איז די מחלוקת, לערנט תוספות. זיי קריגן זיך אין א סברה קריגן זיי זיך, ווייל די סברה פון רב יהודה'ן איז אז דאס ווארט הדר פאסט זיך נאר צו זאגן ביי פירות, אבער לולב דאס איז נישט קיין פרי פאסט זיך נישט צו זאגן הדר, אבל באתרוג. אבער ביי א אתרוג, דברי הכל הדר בעינן, ביי א אתרוג האלטן אלע ס'מוז זיין הדר. ווייל איך טייטש פרי עץ הדר מיינט מען ס'זאל זיין שיין, נישט ווי די גמרא טוט דרש'ענען ווייטער הדר איז פון לשון וואסער, א זאך וואס מ'דארף עס באוואסערן, נאר איך טייטש פרי עץ הדר עס דארף זיין א שיינער אתרוג. פרעגט די גמרא ובלולב, לא בעי רב יהודה הדר, ביי א לולב דארף נישט רב יהודה האבן ס'זאל זיין הדר, והתנן מיר האבן דאך געלערנט רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, יאגדנו מלמעלה, אויב ס'איז געווארן פונאנדער געטיילט פון אויבן, די בלעטער פון לולב, אונטן זענען זיי באהאפטן צו דער שדרה, נאר אויבן זענען זיי פונאנדער געטיילט, אזוי ווי די צווייגן פון א בוים, שטייט אין דער משנה, רבי יהודה זאגט מען זאל עס צוזאמענבינדן, לויטן תנא קמא מוז מען נישט צוזאמענבינדן, און לויט רבי יהודה מוז מען צוזאמענבינדן, מאי טעמא? וואס איז דער טעם פון רבי יהודה וואס ער זאגט אז מען מוז עס צוזאמענבינדן די בלעטער פון לולב? לאו, מיינסטו דען נישט דבעי משום דבעי הדר, ווייל רבי יהודה לערנט אז דער לולב דארף אויך זיין הדר, זאגט די גמרא לא ניין, נישט דאס איז דער טעם פון רבי יהודה'ן ווייל עס אז מען דארף צוזאמענבינדן ווייל דער לולב דארף זיין שיין, נאר כדקתני טעמא, אזוי ווי דארט שטייט א טעם, דארט שטייט רבי יהודה אומר משום רב טרפון, רב יהודה זאגט אין נאמען פון רב טרפון שטייט אין פסוק כפות תמרים, זאגן מיר כפות אז ס'זאל זיין געבינדן ס'זאל זיך האלטן צוזאמען, ואם היה פרוד און אויב ס'געווען פונאנדערגעשפרייט די בלעטער פון לולב יכפתנו זאל ער עס בינדן, אבער נישט דעריבער דארף מען בינדן ווייל מען דארף האבן דער לולב זאל זיין שיין, נאר ס'א גזירת הכתוב אז ס'זאל זיין כפות. פרעגט די גמרא די צווייטע קשיא, ולא בעי הדר, האלט רבי יהודה דער לולב דארף נישט זיין שיין, והתנן מיר האבן געלערנט אין אוגדין את הלולב, מ'בינדט נישט דעם לולב, דא מיינט מען נישט בינדן דעם לולב אליין, נאר דאס וואס שטייט דא אין אוגדין את הלולב מיינט מען די גאנצע הושענה אלע דריי מינים צוזאמען, אלא במינו, נאר מיט זיין מין, דברי רבי יהודה, אזוי לערנט רבי יהודה, מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה'ן אז מען קען בינדן דעם לולב נאר מיט זיין מין, לאו מיינסטו דען ניט משום דבעי הדר ווייל רבי יהודה לערנט אז עס דארף זיין שיין די לולב, זע איך דאך רבי יהודה לערנט די לולב דארף זיין הדר, זאגט די גמרא לא, נישט די טעם פון רבי יהודה איז ווייל די לולב דארף זיין הדר, דאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט אפילו בסיב. מען קען בינדן דעם לולב אפילו מיט די גראז וואס וואקסט ארום דעם טייטל-בוים, מיט דעם קען מען אויך בינדן, ואפילו בעיקרא דדיקלא, אפילו נעמען פון די שאל פון דעם שטאם פון בוים און מאכן בינדן מיט דעם קען מען אויך ניט, כאטש עס זעט זיך נישט אויס ווי דער לולב איז דאך עס ניט שיין, דאך קען מען בינדן דער עיקר קפידא. פון ר' יהודה'ן איז אז ס'מוז זיין זיין מין. כ'קאן דאך נישט זאגן דער טעם איז וועגן הדר, אויב דער טעם זאל זיין וועגן שיין, ווען איך טוה נעמען מעיקרא דדיקלא פון די שאל פון דעם בוים האט עס א צווייטן קאליר, איז ניט שיין. ואלא מאי טעמא דרבי יהודה התם, וואס איז דער טעם פון ר' יהודה'ן וואס ער זאגט אין אוגדין את הלולב אלא במינו, דקא סבר. רבי יהודה האלט, לולב צריך אגד, אז מדין תורה דארף מען בינדן די אלע דריי מינים צוזאמען, דעם לולב, הדס און די ערבה. קומט דאך אויס אז דער בינדן אליין איז אויך א חלק פון דער מצוה, ואי מייתי מינא אחרינא, און ער וועט ברענגען בינדן מיט א אנדער זאך. נישט מיט א ריטל פון לולב צו פון הדס פון די ערבה, הוה להו חמשה מינים, וועט עס זיין פינף מינים, וועט ער דאך עובר זיין אויף בל תוסיף. אויב די רבנן לערנען לולב אין צריך אגד, איז צו ס'איז יא געבינדן צו נישט געבינדן דאך די זעלבע זאך, ווייל מדין תורה איז דער בינדן נישט קיין חלק פון דער מצוה. ס'איז נישט קיין חלק פון מצוות לולב, דעריבער איז נישטא קיין בל תוסיף, אבער אז רבי יהודה לערנט לולב צריך אגד, איז אלעס וואס ווערט געבינדן איז פון דער מצוה, און ער נעמט א אנדער מין איז ער עובר בל תוסיף. רש"י, מה אתרוג בעי הדר, כדכתיב ביה, ס'שטייט דאך ביי אתרוג. פרי עץ הדר אז דער אתרוג דארף זיין שיין. לא מקשינן לא הוקשו ס'נישט געווארן צוגעגלעכנט ללמוד זה מזה אפצולערנען איינס פון אנדערן, ולא ניתן לדרוש מעצמו ס'נישט געווארן געגעבן אז א מענטש קען אליין דרש'ענען מכל י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, די דרייצן מידות. וואס מיר זאגן אינדערפרי אין דאווענען שלש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, דאס קען מען אליין נישט דרש'ענען, אלא קל וחומר, נאר א קל וחומר קען מען אליין דרש'ענען. אבל אתרוג דברי הכל בעי הדר, דהדר כתיב ביה, ווייל ביי אתרוג שטייט הדר. ולא דרשינן ליה לרב יהודה, איך דרש'ן נישט לויט רב יהודה, דאס ווארט הדר, אידור, א לשון פון וואסער, א לשון יווני, כדדריש ליה בן עזאי לקמן, בן עזאי טוט דרש'נען אז דאס ווארט הדר מיינט מען אידור, אז דאס איז א לשון פון וואסער, ווייל דער אתרוג איז גדול על כל מים, טו איך אזוי נישט דרש'נען, נאר איך טייטש עס הדר ש. כפות, לשון אסירה, א לשון צוגעבינדן, כדתנן, ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, כופת שתי ידיו, ווען מען דארף איינעם געבן מלקות בינדט מען זיינע צוויי הענט, על העמוד, אויף דעם באלקן, אויף דעם אויף דעם ביעם טוט מען צובינדן, אין אוגדין את הלולב. זאגט דער רש"י, הלולב, וואס ס'שטייט דער לולב, היינו הושענא, מיינט מען די הושענא, וואס הייסט די הושענא? כולה, שלושה המינים יחד, אלע דריי מינים צוזאמען, אפילו בסיב, הגדל סביבות הדקל, וואס וואקסט ארום דעם דקל בוים, ונכרך סביבו, עס ווערט ארומגעוויקלט ארום אים, כעין לולבי גפנים, אזוי ווי דער לולב פון די ביימער, פון די וויינשטאקס. ואפילו בעיקרא דדיקלא, מן הקליפה, פון די שאל מאכט מען א בענדל וואס מען טוט צובינדן, ואף על פי שאין מראיהן דומה למראה לולב, כאטש דער אויסזען פון סיב און דער אויסזען פון עיקרא דדיקלא איז דאך נישט גלייך צום לולב, דאך מעג מען בינדן, ובלבד שיהא מאותו המין, ס'מוז זיין בינדן נאר פון דעם מין, פון דעם בוים. דטעמא דרבי יהודה התם, דער טעם פון רבי יהודה'ן דארטן וואס ער זאגט אין אוגדין את הלולב אלא במינו, לאו משום הדר הוא, איז נישט דער טעם ווייל עס דארף זיין הדר, אלא נאר וואס איז דער טעם פון רבי יהודה? משום דקסבר לולב צריך אגד, ווייל ער האלט דעם לולב דארף מען בינדן הילכך דעריבער כל הנאגד עמו, אלעס וואס איז געווארן געבינדן מיט אים, הווה מן המצוה, איז אלעס א חלק פון דער מצוה. ונמצא קומט אויס עובר בבל תוסיף, ער וועט עובר זיין בל תוסיף, אם יאגוד מין חמישי, אויב ער וועט בינדן א פיפטע מין, עט ער עובר זיין בל תוסיף. גמרא. פרעגט די גמרא ובאתרוג, מי בעי רב יהודה הדר, האלט דען רב יהודה ביי דעם אתרוג, אז דער אתרוג דארף זיין הדר, והתניא מיר האבן געלערנט ארבעת מינים שבלולב, די פיהר מינים פון לולב, וועלכע זענען זיי, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, כשם שאין פוחתין מהן, אזוי ווי מען איז נישט מקיים די מצוה אז מען נעמט ווינציגער. כך אין מוסיפים עליהם, די זעלבע זאך, מען טאר נישט נעמען א פיפטע מין. נאך א דין, לא מצא אתרוג, אויב ער האט נישט געפינען קיין אתרוג, לא יביא זאל ער נישט ברענגען לא פריש, די פרי וואס הייסט פריש, ולא רימון, רשי זאגט פריש איז קרוניא, ולא דבר אחר, און נישט ברענגען פון א צווייטן מין. כמושים, פלצידיש, כשרים, אז ס'איז אביסעלע פארטריקענט איז עס כשר. יבשים, אז עס איז אינגאנצן אויסגעטריקענט, פסולים, איז עס פסול. רבי יהודה אומר אף יבשים, רבי יהודה זאגט אז אינגאנצן אויסגעטריקנט איז אויכעט כשר. ואמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, מעשה, ס'איז געווען א מעשה, בבני כרכים, די וואס זיי וואוינען אין די גרויסע שטעט, וואס דארטן איז נישט דא קיין פרדסים, דארטן איז נישט דא קיין דעטל ביימער, איז דאך דארט א מאנגל אין לולבים, שהיו מורישין את לולביהם, זיי האבן געמאכט ירש'ענען זייערע לולבים, לבני בניהם, צו זייער אייניקלעך, איז דאך דער לולב זיכער שוין געווען אויסגעטריקנט, האט רב יהודה געברענגט פון דעם א ראיה אז יבש איז פסול. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רב יהודה'ן, משם ראיה, פון די בני כרכים גייסטו ברענגען א ראיה, אין שעת הדחק ראיה, דארטן אז מען האט נישט קיין ברירה, האט מען געמעגט נעמען אפילו יבש, אבער פון שעת הדחק א ראיה ברענגען אויף אנדערע ערטער איז נישט קיין ראיה. ביז אהער איז די ברייתא. קתני מיהת האב מיר דא א געלערנט רב יהודה אומר, אז רב יהודה זאגט אף יבשים כשרים אז יבשים איז אויך כשר, מאי לאו, מיינסטו דען ניט אאתרוג אז ס'גייט ארויף אויף אתרוג אויכעט? ווייל ער זאגט דאך א לשון רבים, יבשין. די אנפאנג ברייתא רעדט מען דאך פון וועלכן פון אלע פיהר מינים? אזוי הייבט זיך דאך אן די ברייתא. ארבעת מינים שבלולב, איז דאס וואס שטייט ווייטער, רב יהודה אומר אף יבשין גייט ארויף אויף אלע פיר מינים, אויף אתרוג אויך, און א אתרוג היבש כאטש ס'איז נישט הדר איז כשר. זאגט די גמרא לא ניין, דאס גייט נאר ארויף על לולב דאס וואס שטייט רב יהודה זאגט יבשין כשר גייט ארויף אויף לולב, פארוואס שטייט א לשון רבים? ווייל מען רעדט אויף אלע לולבים, אלע לולבים וואס זיי זענען יבשים זענען כשר. יעצט גייט די גמרא מפרש זיין די ברייתא וואס מיר האבן פריער אראפגעברענגט. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט כשם שאין פוחתין מהן, אזוי ווי מען טאר נישט מאכן ווינציקער פון פיר מינים, מען טאר נישט ברענגען נאר דריי מינים, כך אין מוסיפין עליהם, אזוי טאר מען נישט מוסיף זיין, מען טאר נישט ברענגען קיין פינף מינים. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך, וואס איז דער חידוש די ברייתא דערציילט? ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט א זיכערע זאך. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואמר רב יהודה ווייל רב יהודה לערנט לולב צריך אגד אז דעם לולב דארף מען בינדן די אלע דריי מינים לולב הדס ערבה דארף מען בינדן ואי מייתי מינא אחרינא וואלט איך געוואלט מיינען אז ער ברענגט א צווייטן מין, און ווי רש"י איז מפרש אין די פיפטע מין טוט ער נישט בינדן צוזאמען מיט דיע, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז נישט דא קיין בל תוסף. האי לחודיה קאי, דער בינטל פון דיע דריי איז א באזונדערע שטייט באזונדער. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל"א עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט קאי. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, לא מצא אתרוג, אויב ער האט נישט געפינען קיין אתרוג, לא יביא זאל ער נישט ברענגען קיין אנדער מין פירא, לא רימון, נישט קיין מילגרוים, ולא פריש, ולא דבר אחר. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך ער קען נישט ברענגען קיין צווייטן מין, די תורה זאגט פרי עץ הדר מ'זאל נעמען א אתרוג, ווייס איך דאך אליין מ'קען נישט נעמען קיין אנדער מין. זאגט די גמרא ס'איז נישט אזוי זיכער. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען לייתי ער זאל יא ברענגען אנדער מין כי היכי שלא תשכח תורת אתרוג כדי ס'זאל נישט ווערן פארגעסן תורת אתרוג דעריבער זאל ער ברענגען א צווייטע מין כאטש נישט מקיים די מצוה נאר כדי ער זאל געדענקען פון מצוות אתרוג קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מ'טאר נישט אזוי טון פארוואס טאקע טאר מען נישט אזוי טון? ווייל זימנין אן אנדערע מאהל דנפיק חורבא מיניה עס קען ארויס קומען פון דעם א מכשול נעקסט יאר און יארן שפעטער וועט יא האבן א אתרוג דאתי למסרך וועט ער קומען טוהן אזוי ווי ער האט פריער געטוהן ער וועט יעצט אויך נעמען פון א צווייטן מין ווייל ער וועט מיינען אז א אנדער מין איז אויכעט כשר דעריבער זאגן מיר אז אויב ער האט נישט קיין אתרוג זאל ער גארנישט ניט נעמען קיין צווייטע מין. רשי. זאגט די גמרא תא שמע כ'דארף פרעגן א קשיא. דו האסט רבא פריער געזאגט אז א אתרוג האלט ר' יהודה עס דארף זיין הדר, האמער געלערנט אתרוג הישן, א אלטער אתרוג פסול איז פסול.

ר' מאיר זאגט אז ס'א כשר'ע אתרוג, ור' יהודה פוסל, און ר' יהודה טוט עס פסל'ן, לאו מיינסטו דען ניט משום דבעי הדר, דעריבער טוט ר' יהודה פסל'ן ווייל ער האלט דער אתרוג דארף זיין הדר, שיין, וואס האסטו פריער געזאגט? אז רבי יהודה האלט אתרוג היבש איז כשר, זאגט די גמרא לא, נישט דאס איז דער טעם וועגן הדר, נאר משום דלא גמר פירא, אויב דער אתרוג איז אז דעם קאליר פון כרתי איז נאך די פירא נישט געווארן גענדיגט, ס'איז נאכנישט קיין פארטיגע פירא. די תורה זאגט מען זאל נעמען פרי עץ הדר ווען עס איז שוין א פירא, און יעצט איז נאך נישט קיין פירא. זאגט די גמרא תא שמע כ'דארף פרעגן א קשיא. פריער האבן מיר געלערנט אז רבי יהודה לערנט אתרוג הישן איז כשר, א אלטער אתרוג איז כשר כאטש ס'איז נישט שיין, האבן מיר געלערנט שיעור אתרוג קטן, וויפיל איז דער שיעור פון קלענסטן אתרוג אז זאל זיין כשר? ר' מאיר אומר כאגוז. ר' מאיר זאגט אז דער אתרוג איז גרויס כאגוז איז ער כשר, קלענער פון א אגוז איז פסול. אבער כאגוז איז ער שוין כשר. ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, אויב דער אתרוג איז אזוי גרויס ווי א ניס, איז ער נישט כשר. דער אתרוג דארף זיין אזוי גרויס כביעא אזוי ווי א איי. לאו מיינסטו דען ניט, פארוואס לערנט רבי יהודה אז דער אתרוג דארף זיין גרויס כביעא, משום דבעי הדר, ווייל רבי יהודה לערנט דער אתרוג דארף זיין שיין? וואזשע האט פריער רבי יהודה געזאגט אז אתרוג הישן? איז כשר? זאגט די גמרא, לא ניין, נישט דאס איז דער טעם, אויב דער אתרוג איז קלענער ווי א בייע איז פסול לויט ר' יהודה'ן, משום דלא גמר פירא, ווייל די פירא איז נאך נישט געענדיגט, און די תורה זאגט פרי עץ זאלסט נעמען ווען ס'איז שוין א פירא. זאגט די גמרא, תא שמע, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט ובגדול, ווי גרויס מעג זיין דער אתרוג כדי שיאחז שניים כדי ער זאל קענען האלטן צוויי אתרוגים בידו אחת אין איין האנט? דברי רב יהודה, אזוי לערנט רב יהודה. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט אז אפילו דער אתרוג איז זייער גרויס, אפילו אחד בשתי ידיו, איין אתרוג דארף איך האלטן אין ביידע הענט, איז אויכעט כשר. מאי טעמא? וואס איז דער טעם פון ר' יהודה'ן וואס ער לערנט אז דער אתרוג איז גרויס, אז מען קען נישט האלטן צוויי אתרוגים אין איין האנט איז עס פסול? לאו מיינסטו ניט משום דבעי הדר, דער טעם איז ווייל ר' יהודה לערנט ס'דארף זיין שיין, ווי זשע האט מען פריער געלערנט אז ר' יהודה זאגט אתרוג הישן? א אלטער אתרוג איז כשר? זאגט די גמרא, לא ניין, נישט דער טעם פון ר' יהודה'ן איז וועגן הדר, מדין תורה איז כשר לויט ר' יהודה'ן אפילו דער אתרוג איז א גרויסער אויכעט, נאר דא איז דער טעם א צווייטער, כיוון דאמר רבא, דער ב"ח איז גורס רבא, ווייל ער רבא האט דאך געזאגט. לולב בימין, דעם לולב דארף מען האלטן אין דער רעכטער האנט, ואתרוג בשמאל, און דעם אתרוג דארף מען האלטן אין דער לינקער האנט, ווייל איז דא א, אין לולב איז דאך דא דריי מצוות, דעם לולב, און הדס, און דער ערבה, און דער אתרוג איז נאר דא איין מצוה, דעריבער איז די זאך וואס האט אין זיך דריי חלקים פון דער מצוה, האלט איך אין דער רעכטער האנט. זימנין דמחלפי ליה. אמאל קאן זיין אז מען וועט אויסטוישן, ער וועט מאכן א טעות און ער וועט נעמען דעם אתרוג אין די רעכטע האנט און דעם לולב אין די לינקע האנט, ואתי לאפוכינהו, און ער וועט עס דארפן איבערקערן, איבערגעבן פון איין, פון דעם אתרוג פון די רעכטע האנט צו די לינקע, און דעם לולב פון די לינקע איבערגעבן צו די רעכטע. ווי אזוי וועט ער איבערגעבן? וועסטו דאך מוזן האלטן ביידע זאכן אין איין האנט, ואתי לאיפסולי וועט דעמאלט אויסקומען בשעת ער וועט עס טון איבערבייטן וועט עס אראפפאלן פון זיין האנט, וועט עס ווערן גע'פסל'ט, דאס איז דער טעם פון רבי יהודה'ן וואס ער זאגט אז דער אתרוג איז זייער גרויס איז דער אתרוג פסול, אבער נישט דער טעם איז וועגן הדר. פרעגט די גמרא, ואלא וועט זיין שווער לרב יהודה לויט רב יהודה, הא כתיב הדר, שטייט דאך ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ווייזט דאך אויס אז דארף זיין א שענער אתרוג, פארוואס זאגט רב יהודה אתרוג הישן, א אלטער אתרוג וואס איז אויסגעטריקנט איז כשר? ענטפערט די גמרא, ההוא, די טייטש פון ווארט הדר איז, הדר באילנו משנה לשנה, ער וואוינט אויף דעם בוים פון יאר צו יאר, ווייל די תורה זאגט דאך פרי עץ, ווייס איך דאך נישט וועלכע פרוכט פון וועלכן בוים מען זאל נעמען, זאגט דער פסוק הדר, דאס וואס עס וואוינט פון יאר צו יאר, ווייל א אתרוג. ענדע יאר, ס'קומט צו ווינטער, פאלט אראפ די בלעטער פון בוים, אבער דער אתרוג בלייבט נאך אויפן בוים, און דער אתרוג וואקסט אויפן בוים צוויי דריי יאר. פון וואנעט ווייס איך אז די מצוה איז צו נעמען א אתרוג? דאס ווייס איך פון דעם ווארט הדר, רש"י, עמוד א', די לעצטע שורה.

און די אנדערע מין וועט ער נישט צוזאמענבינדן מיט זיי, רש"י באווארנט מיט דעם תוספות'ס א קשיא, כיוון דאמר רבה אתרוג בשמאל ולולב בימין, משום דהכא תלת מצוות, ווייל אין דעם לולב איז דאך דא דריי מצוות, ואתרוג חד מצוה, און אתרוג איז דאך נאר איין מצוה, וזימנין דמחלפין ליה, און אנדערע מאל וועט מען אויסטוישן שנותנים לו אתרוג בימין, מ'וועט געבן דעם אתרוג אין דער רעכטער האנט, ולולב בשמאל, און דעם לולב אין דער לינקער האנט, וצריך להפכן מיד ליד, און ער וועט עס דארפן בייטן פון איין האנט צו די אנדערע, ולאחוז האתרוג ולולב באחת מידיו, ער וועט דארפן האלטן דעם אתרוג און דעם לולב אין איינע פון די הענט, עד שיחליף, ביז ער וועט אויסבייטן, ביז ער וועט צוריק לייגן דעם לולב אין דער רעכטער האנט, דעם לולב פון דער לינקע האנט אין דער רעכטע, און דעם אתרוג פון דער רעכטע אין דער לינקע. ואי הוה גדול יותר מדאי, און אויב דער אתרוג וועט זיין זייער גרויס, שמא יפול מידו, טאמער וועט ער אראפפאלן פון זיין האנט, ויפסל, און ער וועט ווערן גע'פסל'ט, שיארע בו נעקב, ס'וועט זיך טרעפן אין אים א לעכל.

מהכא שמעינן, פון דעם וואס די תורה זאגט מיר הדר, וואס איז די טייטש הדר? עס וואוינט אויף דעם בוים פון יאר צו יאר, ווייסן מיר פון דעם, דאתרוג. דאתרוג אמר קרא, אז דער פסוק זאגט מען זאל נעמען א אתרוג, שאין פרי אחר עושה כן, ווייל אן אנדער פירה איז נישט אזוי, אן אנדער פירה וואקסט נישט אויפן בוים מער ווי איין יאר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט של אשרה ושל עיר הנדחת, אז דער לולב איז פון אשרה. רש י האט אפגעטייטשט אין דער משנה דאס ווארט אשרה, א בוים וואס מען דינט אים עבודה זרה. של עיר הנדחת איז געשטאנען אין דער משנה אז ס'איז פסול. פרעגט די גמרא, ושל אשרה פסול? אויב דער אתרוג איז פון אשרה איז ער פסול, האט דאך אמר רבא רבא האט געזאגט, לולב של עבודה זרה, א לולב וואס מען טוט אים נוצן צו עבודה זרה, מען טוט אויסקערן די ערד פאר די עבודה זרה, אדער זאגט דער רש י אז די עבודה פון דער עבודה זרה איז מיט דעם לולב דורכצופירן פאר דער עבודה זרה אדער ווארפן אים, איז דער דין. לא יטול מען זאל נישט נעמען אזא איין לולב ווייל ס'איז דאך א מיאוסע זאך, ואם נטל און אויב ער האט גענומען כשר איז ער כשר, זע איך דאך א לולב של עבודה זרה איז כשר, רש י פרעגט די קשיא פארוואס איז כשר, ס'איז דאך א זאך וואס איז אסור בהנאה. פון עבודה זרה טאר מען דאך נישט קיין הנאה האבן, ווי קען איך מיט דעם מקיים זיין א מצוה? ענטפערט רש י אז די מצוות זענען נישט געווארן געגעבן אויף הנאה, מצוות לאו ליהנות ניתנו, די קיום המצוה דאס איז נישט הנאת הגוף, נאר דאס איז עבודת עבד לרבו. ס'איז א ארבעט וואס דער אייבישטער הייסט טון. וואס איז די קשיא דא געווען? אין דער משנה שטייט של אשרה פון עבודה זרה איז פסול, און רבא זאגט אז ס'איז כשר. ענטפערט די גמרא, הכא דא ביי אונז אין דער משנה, באשרה דמשה עסקינן, רעדט מען פון דער אשרה וואס זענען געווען אין דער צייט ווען די אידן האבן איינגענומען ארץ ישראל, וואס דער פסוק זאגט מען זאל זיי פארברענען. אזוי שטייט דאך אין פסוק, ווען משה רבינו האט איינגענומען עבר הירדן, שטייט דארט דערמאנט ואשריהם תשרפון באש, אז די ביימער וואס זיי האבן געדינט זאל מען פארברענען. דכתותי, דאס וואס מען דארף דאס צושטויסן, מען דארף דאס פארברענען, מיכתת שיעוריה. דאס טוט צוברעכן דעם שיעור, ס'איז גלייך ווי די זאך האט נישט קיין שיעור ווייל די זאך שטייט דאך צו פארברענען. דייקא נמי, א ראיה איך דיר ברענגען אז דא רעדט זיך אזעלכעס וואס מען דארף פארברענען. דקתני ער לערנט עס אין די משנה צוזאמען מיט עיר הנידחת, שטייט דאך של אשרה ושל עיר הנידחת, איז דומיא דעיר הנידחת, ס'רעדט זיך אזאן אשרה וואס איז גלייך צו עיר הנידחת וואס מ'דארף דאס פארברענען, שמע מינה איז אזוי א ראיה אז דעריבער איז אין די משנה שטייט אז ס'איז פסול ווייל די משנה רעדט זיך די אשרות וואס מ'דארף פארברענען און דארטן איז דאך כתותי מיכתת שיעוריה. רש י. לולב של עבודה זרה ששימשו בו לעבודה זרה, מען האט דעם לולב געדינט, גענוצט צו עבודה זרה, לכבד לפניה קרקע, אויסקערן פאר די עבודה זרה די ערד, אי נמי עבודה שעבודתה בלולב, די ארבעט די דינסט פון דער עבודה זרה מיט א לולב, להעבירו לפניה, דורכפירן פאר די עבודה זרה דעם לולב, או לזרקו בו אדער ווארפט מען אים, לא יטול, טאר מען לכתחילה נישט נעמען דמאיס לגבוה, ס'איז מיאוס פאר דעם אייבערשטן צו נעמען א זאך פון עבודה זרה, ואם נטל, אויב מ'האט גענומען כשר, ואם נטל, כאטש דער לולב פון עבודה זרה איז דאך אסור בהנאה, ווי קען איך מיט דעם מקיים זיין א מצוה? ענטפערט רש י, דמצוות לאו ליהנות ניתנו, די מצוה איז נישט געווארן געגעבן צו האבן הנאה, כלומר, דאס מיינט צו זאגן, אין קיום מצוות ס'איז נישט מקיים זיין די מצוה הנאת הגוף, הנאה פון גוף, אלא עבודת עבד לרבו, נאר דאס איז די ארבעט פון א קנעכט צו זיין בעל הבית, באשרה דמשה, אותם דיע שהיו בשעת כיבוש ארץ ישראל, דיע וואס זענען געווען אין די צייט מען האט איינגענומען ארץ ישראל, שהצריכן הכתוב שריפה, וואס דער פסוק האט געזאגט מען דארף צו פארברענען, כדכתיב ווי שטייט אין פסוק ואשריהם תשרפון באש, די ביימער וואס האבן געדינט זאלט איר פארברענען אין פייער, ולולב צריך שיער, א לולב דארף דאך האבן א שיער, והאי און דאס וואס מען דארף פארברענען, כמאן דמיכתת שיעוריה, איז גלייך ס'איז געווארן צושטויסן דעם שיער, עס האט נישט דעם שיער, כיוון דלשריפה קאי, ווייל דא שטייט דאך אויף צו פארברענען, ווי מיר האבן געטייטשט, א זאך וואס די זאך האט א שיעור, דאס איז די חשיבות פון די זאך, עס האט א שיעור, אז מען דארף די זאך פארברענען, האט עס שוין נישט קיין שיעור. אין דער משנה האבן מיר געלערנט נקטם ראשו, אויב ס'איז געווארן אפגעהאקט דער שפיץ פון לולב, איז עס נישט הדר איז עס פסול. אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט לא שנו עס איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז ס'פסול אלא נקטם נאר אויב ס'איז געווארן אפגעהאקט די שפיץ אבל נסדק אבער ס'איז געווארן געשפאלטן

איינגעבויגן אזוי ווי א שטעקעלע א ריטל קאן מען איינבייגן, אזוי איז דער לולב געוועזן איינגעבויגן. ס'פון לשון סומך כפופים, כפופים מיינט מען איינגעבויגענע קווץ. אז אין דער שדרה פון לולב איז דא שפיצידיקע זאכן, אזוי ווי דערנער סדוק, דער לולב איז געשפאלטן, די בלעטער זענען געשפאלטן, אדער עקום דומה למגל, ס'איז קרום גלייך למגל, מגל ווערט אנגערופן א זאך וואס מיט דעם טוט מען שניידן תבואה, ס'איז אזא קיילעכדיקע מעסער, האלב קיילעכדיק און ס'האט א הענטל, איז דער דין פסול אז ס'איז פסול חרות אז ס'איז זייער אויסגעטריקנט, הארט, ווייל דער סדר פון א לולב איז ווען ער איז א לענגערע צייט אויף דעם בוים ווערט פון דעם א שטיק האלץ, איז דער דין פסול פסול דומה לחרות, ס'איז נאך אינגאנצן נישט אויסגעטריקנט. ס'האט זיך אנגעהויבן צו ווערן פארהארטעוועט, ס'איז נאך אבער נאך נישט געווארן קיין שטיק האלץ, כשר איז כשר, וואס איז די קשיא? זעה איך דאך דא בפירוש אז סדוק איז פסול, איז דאך א קשיא אויף רב הונא'ן, וואס רב הונא האט געזאגט אז אויב נסדק איז כשר. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, דעביד. כהימנק, ר' פפא זאגט, דאס וואס שטייט דא אין דער ברייתא אז סדוק איז פסול, מיינט מען נישט אז ס'איז געווארן געשפאלטן די שפיץ בלעטער פון דעם לולב, נאר מען מיינט אז ס'איז געווארן געמאכט כהימנק, הימנק הייסט אז ס'איז אזוי יא געוואקסן, צוויי, דער לולב צעשפרייט זיך אין צוויי זייטן, אזוי ווי צוויי שדרות האט ער, א העלפט בלעטער אין דער זייט און א העלפט בלעטער אין דער זייט, דעמאלט איז עס פסול. הימנק זאגט דער רש"י ווערט אנגערופן א אייזערנע זאך וואס די סופרים טוען דאס נוצן, וואס דאס האט, עס טוט זיך פונאנדערשפרייטן אויף צוויי עקן. אין רבינו חננאל איז דא א פורעם וויאזוי דאס קוקט אויס, האב איך פריער געלערנט עקום דומה למגל, אז ס'קרום גלייך צו א מגל איז עס פסול, אמר רבא האט רבא געזאגט לא אמרן ס'איז נישט געווארן געזאגט אז עקום דומה למגל איז פסול, אלא לפניו אז ס'איז געווארן אויסגעקרומט. צו דער זייט ניט פון דער שדרה אין פראנט, אבל לאחריו, אבער אויב ס'איז געווארן אויסגעקרימט צו דער זייט פון דער שדרה, ברייתיה הוא, אזוי איז דער סדר פון זיין באשאפונג, א לולב איז נארמאל איז אביסל אויסגעקרומט צו דער זייט פון דער שדרה. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, לצדדים,

ואמרי לה, און אנדערע זאגן, כלאחריו דמי, אז ס'האט א דין ווי ס'איז אויסגעקרומט צו דער שדרה, און דאס איז כשר. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, האי לולבא, דער לולב, דסליק וואס גייט ארויף בחד הוצא, מיט איין בלעטל, מיט איין זייט גייען אלע בלעטער.